שלום וברכה צו על רגל אחת נאמבער צוויי הונדערט איין און פֿופֿציק. און היינט וועלן מיר אונז שמועסן וועגן א פאראדאקס מיט וואס א גריכישער פילאזאף איז אויפגעקומען, און ס'וועט אונז זיין א גוטע דוגמא פון עפעס וואס איז א קשיא און אין די זעלבע צייט אויך א קלאץ קשיא. ס'הייסט, די קשיא איז א גוטע קשיא, ס'איז שווער, און אונז קען מען פארשטיין אויך די שוועריגקייט וואס דאס ברענגט ארויס, אבער פון די אנדערע זייט קען מיר אונז אויך זען אז ס'קלעבט נישט צו מציאות. ס'הייסט, די פאקט איז אבער נישט אזוי. אקעי, לאמיר לאמיר זען. דאס הייסט, דער וואס איז אויפגעקומען דערמיט הייסט, האט געהייסן, זענאו. זענאו איז געווען א גריכישער פילאזאף, ער איז געבוירן געווארן בערך סוף תקופת בית ראשון, בערך צוויי און א האלב טויזנט יאר צוריק, און דער זענאו איז באקאנט, ער איז אריין אין די היסטאריע מיט א רייע קשיות און פאראדאקסן און אבסורדן מיט וואס ער איז אויפגעקומען. פאראדאקס, יא, ווייסט מיר א זאך וואס ס'קען נישט שטימען, ס'איז א בערך א בחינה ווי א סתירה מיניה וביה. דאס הייסט, מ'רעדט פון א זאך וואס. פון א פאראדאקס מיינט מען אז די סטעיטמענט וואס מען זאגט בעצם מאכט סענס אז ס'שטימט. כ'קען זאגן אז א' פירט צו ב', אבער אין די זעלבע צייט איז ב' א סתירה מיט א'. א משל פון א פאראדאקס וואס שטימט צופעליג יא אבער געבט נאך אלץ ס'געבט איבער דעם געדאנק די רעיון דערפון איז וויאזוי אונז טייטש מיר אפ די ווערטער פון תכלית הידיעה שלא נדע. איז סתם אזוי וויאזוי אונז טייטש מיר אויס די ווערטער איז אז די איינציגסטע זאך וואס איך ווייס איז אז איך ווייס גארנישט. יא, די סטעיטמענט שטימט. איך ווייס אז איך ווייס גארנישט, אבער אין די זעלבע צייט איז עס א פאראדאקס. אז דו ווייסט גארנישט, גארנישט מיינט אויך, איז בעצם גארנישט איז אויך שולל די ידיעה אז איך ווייס דאס אז איך ווייס גארנישט. סאו דאס איז בעצם א סטעיט, א סענטענס וואס שטימט, די סענטענס מאכט סענס, ס'איז אויסגעהאלטן, לאגיש, לאמיר זאגן, אבער אין די זעלבע צייט איז זיך עס סותר. דעמאלטס איז, פשוט צו ענדיגן די נקודה, אז תכלית הידיעה שלא נדע מיינט אז מ'ווייסט יא, מ'ווייסט איין זאך אז מ'ווייסט נישט. ס'הייסט ס'איז א חילוק צווישן איך ווייס נישט און איך ווייס גארנישט. נאר אויף דעם אופן וויאזוי אונז טייטש מיר עס אויס, נאך אלעם קומט ארויס א פאראדאקס וואס שטימט, נאך אלעם די זאץ שטימט. אקעי, סאו דער זענאו איז געווען גאר בארימט, ער איז אויפגעקומען מיט כל מיני פאראדאקסן, אבער נישט אזוי ווי סתם זאצן, געזאגטע זאכן, ער איז אויפגעקומען מיט אסאך אזעלכע חשבונות און קשיא'ס וואס. ווי געזאגט, די חשבון שטימט, אבער ס'שטימט פארט נישט. איז די באקאנטסטע פון זיינע פאראדאקסן איז עפעס וואס הייסט די פאראדאקס פון צושניידן עפעס אין צוויי. כ'מיין ס'איז איבערגעטייטשט אזוי פון אלט גריכיש. און לויט דעם חשבון, לויט דעם חשבון פאראדאקס אדער פאראדאקס חשבון וועט אויסקומען אז א מענטש וועט קיינמאל נישט קענען אנקומען צו א צווייטן פלאץ. און לאמיר לאמיר עס אויסשפילן. יעצט לאמיר זאגן דו ווילסט יעצט ארויסגיין פון דערהיים און גיין אין בית מדרש. איז גייסטו ארויס פון שטוב, קושסט די מזוזה, מאכסט צו די טיר, אדער די טיר מאכט זיך אליין צו, און מען הייבט אן גיין. איז דו גייסט און דו גייסט ווילאנג דו קומסט אן צו האלב האלב וועג. ביסט אפגעגאנגען האלב וועג פון דיין הויז ביז אין שול. יא, די שטיקל וועג האט גענומען אזוי לאנג ווי עס האט גענומען, און יעצט ווילסטו גיין ווייטער. יעצט אבער ווען דו גייסט ווייטער, האסטו פאר דיך נאך א מרחק, א שטיק וועג, א שטיק שטח וואס מען דארף נאך דעקן, וואס מען דארף דורכגיין אנצוקומען צום ציל. אבער די שטיק, די צווייטע האלב, קען מען דאך ווייטער צוטיילן. מען קען עס אויך צוטיילן אין האלב. דאס הייסט אז דארפסט יעצט אפגיין האלב פון די האלב, דארפסט אפגיין די די שטיק וועג, די צוטיילטע וועג אין צוויי האלבע, דארפסט אפגיין יענעם שטיק וועג, און ס'נעמט אויך אביסל צייט, אבער ווען דו ווילסט גיין דעם צווייטן האלב וועג, די צוטיילטע צווייטע האלב וועג, יענע צוטיילטע קען מען דאך ווייטער צוטיילן, מ'קען עס ווייטער צוטיילן, און דו בלייבסט ווייטער מיט נאך א האלב פון א האלב פון א האלב וועג וואס דו דארפסט גיין. קיצור די נקודה איז אז אפצוגיין סיי וועלכע שטיק וועג פון דא פון פון נקודה א' ביז נקודה ב' נעמט צייט. און די וועג קען בלייבן צוטיילט ווערן אין נאך אזעלכע שטיקלעך נאך אזעלכע האלבע און נאך אזעלכע קלענערע שטיקער פון נקודה א' ביז נקודה ב' עד אין סוף. דאס הייסט אין אנדערע ווערטער אז כדי איך זאל קענען אנקומען אין בית מדרש דארף איך קודם דורך גיין א אין סוף סכום, א סכום פון אזעלכע האלבע, פון אזעלכע שטיקלעך וועג וואס גייען עד אין סוף. יעדע איינס פון די, פון יעדע איינס פון די שטיקלעך נעמט צייט. און היות אונז טרעפן זיך מיט א נומבער עד אין קץ פון אזעלכע שטיקלעך איז פשט אז כ'וועל קיינמאל נישט קענען אנקומען אהין, יא? סאו אז לאמיר עס אנקוקן אזוי, די שווער די שוועריקייט מיט עס כאפן, אויב מען האט עס נאכנישט געכאפט ביז יעצט, איז ווייל אונז קוקט מען נישט אן גיין אין וועגן אין שטח אויף דעם אופן. אונז קוקט מען אן, איך דארף גיין פון דא ביז אהין, כ'ווייס ס'איז א האלבע מייל, און א האלבע מייל צו גיין דויערט בערך אזוי לאנג, אבער וואס זענאו האט געטון דא, ער האט גענומען גיין וועג אין שטח, און ער האט עס אריינגעלייגט אין אן אנדערן באקס, ער קוקט עס אן פון אנדערן פערספעקטיוו וואס איז באמת לאגיש אויסגעהאלטן, און פון דעם פערספעקטיוו קומט אויס אז מען קען קיינמאל נישט אנקומען, ווייל לאמיר צוריק גיין צו זענאו, כדי צו קענען אנקומען דארף מען דורך גיין די אלע שטיקלעך וואס האלטן איין צוטיילט ווערן מער און מער, און וויבאלד ס'איז נישט דא קיין סוף צו וויפיל אזעלכע שטיקלעך ס'איז דא, איז פשט אז די וועג ענדיגט זיך נישט און איך קען קיינמאל נישט אנקומען. דאס איז זענאו'ס פאראדאקס. פארוואס איז עס א פאראדאקס? ווייל פשוט. ער האט געמאכט א לאגישן חשבון, ווייל וואס ער זאגט איז אמת, זיין הנחה איז א אמת'דיגע הנחה, די פאקט איז אז שטח קען ווערן צוטיילט. די פאקט איז אויך אז דו קענסט עס בלייבן צוטיילן נאך קלענער און נאך קלענער. אפילו פראקטיש גערעדט איז עס נישט דורכפירבאר, ווייל דו קומסט אן צו א פוינט ווען ס'ווערט ס'ווערט אזוי קליין יעדע שטיקל, אז מען קען נישט, מען קען עס נישט זען, מען קען נישט געהעריג רעדן דערפון און און מען קען עס נישט מעסטן, צו האט מען נישט קיין מאס וואס איז אזוי קליין, אבער טעארעטיש גערעדט, באמת, ס'לאזט זיך ווייטער צוטיילן, אפילו נאר אין קאפ, אבער היות ס'לאזט זיך צוטיילן און דער וועג דארף אפגעגאנגען ווערן, און מען דארף אין אנדערע ווערטער כובש זיין די אלע שטיקלעך און די שטיקלעך האבן נישט קיין סוף, די נומבער פון די שטיקלעך ציט זיך ביז. אויס, דאס הייסט ס'האט נישט קיין, מ'קען עס אלץ ווייטער און ווייטער צוטיילן, איז פשט אז. דער מענטש קען פון דעם פוינט אוו וויו קיינמאל נישט אנקומען צו זיין ציל. נאך מער, מיין זענאו האט געמאכט די גאנצע פשעטל, מ'וואקט, ארויס, ער האט געוואלט ארויסברענגען, ער האט געוואלט גוט אילוסטרירן זיין נקודה, אבער אין אנדערע ווערטער וואס ער זאגט איז אז לכאורה איז די גאנצע זאך פון תנועה, אז א מענטש זאל זיך קענען רירן פון איין פלאץ צום אנדערן, זיך קענען רירן פון פלאץ איז אוממעגליך. ס'איז ממש נישט מעגליך אז א מענטש זאל זיך אויפשטעלן און גיין. אזא מצב ווי די די לעצטע צוויי, די לעצטע דריי טעג פון חושך מצרים. די עולם בלייבן פארגליווערט. אקעי סאו, אונז קען מען לאכן פון זענאו. און נישט נאר אונז קען מען לאכן, נאר דאס מציאות לאכט מיט מיט אונז. וואס הייסט תנועה נישט מעגליך? שטעל דיך אויף און וואק. שטעל, יא, קוק, איך הייב מיך אויף, איך וואק, איך גיי, איך קום אן אהין, איך קום אן דארטן, איך גיי רעכטס, לינקס, פאראויס, צוריק, איך קום אן פון מיין הויז צום בית מדרש און פון דארטן גיי איך נאך אין געשעפט און נאכדעם קום איך צוריק אהיים. די פאקט איז אז מען קען יא, וואס הייסט אז מען קען נישט? אבער די פאקט אבער די פאקט איז אויכעט אז דאס איז א פאראדאקס, ער האט געמאכט א א גוטן חשבון, ער האט געפרעגט א גוטע קשיא, און די מציאות אז אז איך קען יא וואקן און די קשיא האלט מיך נישט אפ פון גיין, פרעגט פארענטפערט עס אבער נאכנישט, און די אמת איז טאקע אז אין מאטעמאטיק איז דאס געווען א קשיא וואס האט געמוטשעט גרויסע קעפ פאר לאנגע לאנגע יארן. און מאטעמאטיש דרוקט זיך אויס די זעלבע געדאנק מיט נומבערס אויפן זעלבן אופן. ס'הייסט ווי דו האסט פאר דיר דעם ציפער הונדערט, גייט אריין אין דעם הונדערט איינזערס. האסט פאר דיר טויזנט, גייט אין דעם אריין טויזנט איינזערס. האסט א ביליאן איינזערס, גייט אריין א ביליאן איינזערס, יא? יעצט טאמער האסטו אבער פאר דיר א ציפער וואס אויף ענגליש הייסט אינפיניט. אין סוף, ס'איז נישט קיין, ס'איז נישט, ס'איז א ציפער וואס גייט ווייטער ווי דעם לעצטן ציפער, יא, דעמאלטס האסטו פאר זיך אן אין סוף סכום פון איינזערס. איז די אין סוף ציפער דא ביי אונז איז די שטיקלעך שטחים וואס האלטן איין צוטיילט ווערן, אין סוף, און די איינזערס איז די צייט וואס ס'נעמט דורכצוגיין יעדע אזא שטיקל. יא, איז לייגסטו דארפסטו אריינלייגן די שטיקלעך צייט די טיים בלאקס אין דעם ציפער באקומסטו א סך הכל פון א אין סוף אזעלכע איינזערס א אין סוף אזעלכע שטיקלעך צייט איז היות אין אין סוף שטיקלעך פון צייט מיינט אז די מענטש קען קיינמאל נישט דערגיין ער קען קיינמאל נישט אנקומען און און די מאטעמאטיקערס האבן זיך סוף כל סוף אן עצה געגעבן דערמיט. איז מאטעמאטיש גערעדט, פון א ציפערן פערספעקטיוו, האט מען אויסגעארבעט א וועג וויאזוי עס זאל יא שטימען. און די אופן וויאזוי ס'שטימט, מ'רעדן מיר נישט יעצט למעשה, לגבי די קשיא הלכה למעשה, וויאזוי קען איך גיין מיט דעם חשבון, מיט אזא חשבון וויאזוי קען זיין אז איך קום אמאל אן צום ציל, אז איך הייב אן ביי א' און איך קום אן צו ב'. אבער מאטעמאטיש, די חלק הציפערן שבו, האט מען יא פארענטפערט. און די וועג וויאזוי מ'קוקט עס אן איז אזוי. שטאטס שטח, לאמיר אנקוקן, לאמיר אנקוקן די שטח ווי ס'איז סתם א קעסטל, יא, א קעסטל וואס איז גרויס איינס אויף איין פיס, אדער איינס אויף איין מעטער, יעצט, דו קענסט אין דעם קע, די קעסטל קענסטו מאכן אינמיטן א שטריך, א ליניע, און עס צעטיילן אין צוויי, נאכדעם קענסטו יעדע איינס פון די צוויי צעטיילטע קעסטלעך קענסטו מאכן נאך א שטריך, נאך א ליין, און יענץ אויך צעטיילן אין צוויי, און אזוי ווייטער און ווייטער, יעדע נייע קעסטל ווייטער צעטיילן אויף נאך צוויי, און קענסט עס, פונקט ווי די מעשה מיט די מיטן וועג פון מיר ביזן שול, קענסטו בלייבן צוטיילן די קעסטלעך וויפיל דו ווילסט, ווייטער און ווייטער און ווייטער, אבער די אלע קיסט די אלע פיצעלע קעסטלעך, ס'הייסט די אין סוף מספר פון אזעלכע צוטיילטע און צושטיקל צושטיקלטע קעסטלעך, אלעס געפינט זיך אין א ראם פון סוף, אין א ראם פון א פון א מוגדר'דיגע פונקטליכע אנגעצייכנטע פלאץ אין דעם קעסטל, די גרויסע מאמע קעסטל וואס איז איינס אויף איין פיס אדער איינס אויף איינס מעטער. ס'הייסט אין אנדערע ווערטער אז הגם דו שפילסט דיך ארום אינעווענדיג אין די קישקעס פון דעם שטח, אין די קישקעס פון דעם קעסטל, טרעפסט דיך מיט א מספר וואס ציט זיך און ציט זיך און ציט זיך און ענדיגט זיך נישט. אבער דאס אלעס איז אין די ראם און די גבולים פון א קעסטל וואס האט יא א באשטימטע פלאץ, ס'האט יא א באשטימטע גרויס, ס'הייבט זיך אן און ס'ענדיגט זיך, ס'האט א אנפאנג און א סוף, אויבן און א אונטן און צוויי זייטן, ס'איז מוגדר, ס'איז מוגבל. און כיוצא בו מיט די געשיכטע פון דיר וואס דו ווילסט אנקומען אין שול, איז די וועג, די שטח פון דיין הויז ביזן בית מדרש איז לאמיר זאגן א מייל, דו גייסט, דו שפאנסט, מיט א שנעלקייט פון א מייל א שעה, איין מייל פער שעה, יא, האט מען דא פאר זיך א באשטימטן שטח א מייל, און דורכצוגיין דעם באשטימטן שטח דויערט א באשטימטע שטיק צייט, ס'דויערט א שעה. סאו אלעס אינאיינעם איז עס איינס מיט איינס. ס'איז צוויי גלייכע זאכן. ס'איז נישט אזוי ווי די ערשטע, די צווייטע איינזער, די שעה, דארף צוטיילט ווערן אין א אין סוף מספר פון שטיקלעך פלאץ, נאר ס'איז די די איינזער, די שעה ווערט צוגעשטעלט צו די איינזער די מייל. קיצור, מאטעמאטיש שטימט עס. די מאטעמאטישע וועלט האט זיך ארויסגעדרייט, זיך ארויסגעזען בשלום פון דעם פלונטער, פון דעם פאראדאקס וואס זענאו האט פאר זיי אוועקגעשטעלט. אבער לאגיק איז געבליבן סטאק. ווען מען שטעלט אוועק די מציאות פון גיין אויף דעם אופן ווי זענאו האט עס געמאכט, יא, ס'גייט, מ'לאזט אפ צייט, מ'לאזט אפ א מייל, מ'לאזט אפ די, סתם אז אין די, אין די זאך אליין, יא, כ'דארף אפגיין קודם די האלב און נאכדעם, פארדעם אבער דארף איך אפגיין האלב פון דעם האלב און נאך פריער דארף איך קודם ענדיגן גיין האלב פון יענעם האלב, וואס איז האלב פון יענעם האלב, ווען מען קוקט עס אן פון דעם פערספעקטיוו, טרעפט מען זיך מיט א גוטע קשיא אן א תירוץ, למעשה האיך יתקיימו שניהם? און ס'איז אינטערעסאנט אז אונז טרעפט מיר א ענליכע געדאנק, כ'מיין ס'איז פון ר' יוסף ענגל, ער רעדט עס, ער זאגט עס אויף, כ'האב עס אמאל געהערט, כ'האב עס נישט נאכגעקוקט, איך מיין כ'האב עס געהערט אין זיין נאמען, ער באציט זיך אויף די גמרא אין מסכת שבת, דף ד' עמוד ב', איז דארט דא, די גמרא לייגט אויס אזא מציאות, תניא אונז האבן געלערנט א ברייתא אזוי, איינער האט געווארפן א חפץ פון איין רשות הרבים צום אנדערן רשות הרבים, און צווישן די צוויי רשות הרבים'ס לויפט דורך א רשות היחיד, יא, די הלכה איז אז ווען עימיצער טראגט ארויס א חפץ סיי וואס אום שבת פון א רשות היחיד צו א רשות הרבים אדער פארקערט, איז ער חייב, חייב וועגן, עובר געווען אויף די איסור פון הוצאה. הוצאה מרשות לרשות. וואס טוט זיך אבער ווען ער ווארפט פון איין רשות הרבים צום אנדערן רשות הרבים, איז לכאורה דאך נישט מרשות לרשות, אבער דא איז דא א זאך אז אינמיטן איז דא א רשות היחיד, און ס'איז טאקע דא א מחלוקת, רבי האלט אז מ'איז חייב, און די חכמים האלטן אז מ'איז פטור. פארוואס? וועגן קלוטה, די גמרא דארט בכלל אויף יענעם עמוד רעדט ארום וועגן דעם מושג, קלוטה כמי שהונחה דמיא, אז די פאקט אז ס'איז דורכגעגאנגען אין די לופט, אין די רשות פון דעם רשות היחיד אינמיטן, איז כאילו ס'וואלט זיך ווען דארטן אפגעשטעלט, צוריק אויפגעריסן, ארויסגעריסן פון פלאץ און ווייטער געגאנגען. סאו אין אנדערע ווערטער האט דער חפץ איז געווען אין רשות הרבים, ס'איז פון דארט אויפגעהויבן געווארן, ס'איז אראפגעשטעלט געווארן אין א רשות היחיד, נאכדעם איז עס צוריק אויפגעהויבן געווארן און ווייטער געגאנגען צום רשות הרבים, אין אנדערע ווערטער דער חפץ האט איז דורך געגאנגען די געהעריגע פראצעדור וואס קוואליפיצירט עפעס עמיצן צו האבן חייב געווארן אלס הוצאה. סאו די קשיא איז דא פשוט, וואס הייסט קלוטה כמי שהונחה דמיא? ס'האט געלאנדעט אדער ניין? קוק, כ'האב געגעבן א ווארף א חפץ, ס'האט זיך אפגעשטעלט אדער ס'האט זיך נישט אפגעשטעלט? וואס זעהסטו? דו זעהסט אז די חפץ זאל האבן געלאנדעט? ס'איז געפלויגן א גאנצן צייט. סאו וואס איז פשט פון די כמי שהונחה? וואס הייסט אזוי ווי? ס'האט דאך נישט. מ'קענסט דאך פונקט אזוי זאגן אז ווען עימיצער, כ'ווייס, הייבט אויף א כלי, הייבט אויף א טאפ, איז אזוי ווי ער וואלט ווען דעמאלטס געענדיגט די טאפ און ער איז חייב וועגן מכה בפטיש. ס'איז, די מציאות איז נישט אזוי. קיצור, ר' יוסף ענגל, כ'מיין אז ס'איז ער, ער ברענגט אויף די פאראדאקס פון זענא אויף א ענדליכן אופן, אביסל אנדערש. אין קיצור, אנשטאטס אזוי ווי, אנשטאטס פרעגן די קשיא אויף דעם אופן אז וויאזוי קען בכלל שייך זיין תנועה, היות אלעס, די שטח ווערט דאך צוטיילט אין האלב, און ווערט ווייטער צוטיילט אין האלב, בעפאר מען קומט אן צום צווייטן האלב דארף מען אנקומען צום ערשטן האלב, פרעגט ער עס אביסל אנדערש, ווען צוויי מענטשן ווארפן צוויי זאכן, יא, וויאזוי איז מעגליך אז איין זאך זאל אנקומען פריער ווי די אנדערע? פארוואס איז נישט מעגליך? און דא ברענגט ער אריין דעם געדאנק, דעם געדאנק וואס אונז האמיר יעצט, וואס אונז האמיר יעצט גערעדט בשם זענא, בשם יענעם פילאזאף. אז די שטח פון ביידע דארף דאך צוטיילט ווערן אין האלב און די האלב דארף ווערן צוטיילט אין האלב און אזוי ווייטער, מילא קומט אויס אז יעדע פון די צוויי חפצים דארף קודם דורך גיין יענעם ערשטן האלב און די האלב פון יענעם האלב כדי עס זאל קענען גיין ווייטער, יעדער דארף דורך גיין די זעלבע פראסעס. איז וויבאלד גייען ביידע גייען, זיי הייבן דאך אן און פליען אין די זעלבע רגע, און פון די ערשטע סעקונדע וואס זיי הייבן זיך אן רירן פון פלאץ, די צוויי חפצים, הייבט זיך אן די פראצעדור, אז איך צוטייל דעם שטח און איך צוטייל עס נאך ווייטער און איך צוטייל עס נאך ווייטער, און פאר ס'קומט אן צו צוטיילטע שטח נומבער צוויי דארף ער אנקומען צו צוטיילטע שטח נומבער איינס, איז וויאזוי קען עס זיין אז איינס קומט אן פריער ווי די אנדערע? אלא מאי, פשט איז אז צווישן איין אז א חפץ פליעט נישט, ס'הייסט אנדערש ווי ס'זעט ווי ס אונז זעען מיר עס מיט די אויגן וואס ס'ווייזט זיך אונז אויס אז די זאך פליעט אין איין צי, ס'איז איין לאנגע המשך פון ווען ס'איז ארויס פון מיינע הענט ביז ס'האט געלאנדעט אויפן פלאץ וואו ס'איז אנגעקומען איז איין גרויסע המשך, ס'איז נישט, ס'באשטייט פון אסאך קליינע שטיקלעך, אסאך קליינע תנועה'לעך. ס'איז נישט מעגליך אנדערש. און צווישן איין תנועה און די אנדערע שטעלט זיך עס אפ. און די סיבה פארוואס חפץ ב' איז אנגעקומען נאך חפץ א' איז ווייל ער בלייבט שטיין, ער רוהט זיך אפ צווישן איין אזא קליינע ברעקל תנועה און די אנדערע פאר א לענגערע צייט. ס'הייסט ער זיצט און רוהט זיך אפ לענגער. סאו צווישן איין תנועה און די אנדערע איז דא מער צייט און אין סך הכל קומט אויס אז ער קומט אן שפעטער. אבער בעצם דארפן טאקע ביידע דורכגיין די זעלבע פראסעס. יעצט היות די חפצים רוען זיך אפ, אז זיי בלייבן שטיין, איז דא געווען א געהעריגע הנחה, קלוטה כמי שהונחה דמיא איז ווייל ס'איז באמת הנחה. דמיא מיינט עס אז איך שטעל עס צו צו די צו די סארט הנחה וואס אונז קען מיר פון זעהן, אז ס'זיצט ממש און די אויגן זעהן ווי ס'זיצט. יענץ איז דמיא ווייל איך זעה נישט זאל רוען, ס'איז נישט רוען, ס'איז נישט קיין הנחה אין די געווענטליכע מובן פונעם ווארט וויאזוי אונז קען מיר די מציאות, אבער ס'איז פארט. בסופו של דבר איז דא געווען א הנחה, און כ'דענק נישט ער פירט עס אויס אבער ס'לאזט זיך אליינס אויספירן, אז די מחלוקה דא איז צו איך רעכן מיך מיט אזא מין דקות'דיגע מציאות וואס איז נישט נראה לעיניים, וואס מ'קען נישט, נאר איך ווייס מיט א פיליזאפישע חשבון ס'איז געשען, אדער צו איך קוק אן. ד, איך קוק אן די זאך אזוי ווי מען קוקט עס אן געווענטליך, אזוי ווי פונקט ווי איך זאג דברה תורה כלשון בני אדם, איז קען מען אויך זאגן אז די סדר הדברים פון זאכן כדי מען זאל זיין חייב אדער פטור איז אויכעט כאופן עקספיריענס של בני אדם. קיצור אזוי צו אזוי איז מען זאגט די קשיא איז א קשיא, די פאראדאקס איז א, ס'איז א פאראדאקס מהאי טעמא, ס'איז א פאראדאקס ווייל די חשבון שטימט, אבער ס'שטימט שטימט פארט נישט. די חשבון שטימט אז אין באופן מופשט און אבסטראקט האט ער האט ער געמאכט א האט אויסגעלייגט א מציאות א היכי תמצא און ער האט עס אוועקגעשטעלט ער האט אראפגעלייגט א הנחה אונז זעמיר אלע מסכים צו זיין הנחה און די מסקנא פון די הנחה פון די פון די פאר הנחות איז אויך ס'זאגט זיך פון זיך אליין. יא, דאס איז עס. למעשה אבער, אונז זעמיר אויך מסכים אז ס'איז נישט אמת. ווען דו ווילסט נעמען דעם חשבון און עס אפלייען, אריין גיסן אינעם עולם המציאות, שטימט עס נישט, ס'ווערט צערינען. ללמדני אז נישט יעדע זאך וואס האט א קשיא, נישט יעדע זאך וואס שטימט נישט מיט לאגיק, איז לכבוד דעם אפגעפרעגט. קיצור, א קשיא, בפרט א קשיא אין מושגים, איז נישט אזוי שטארק צוגעקלעבט צו מציאות ווי אונז וואלט מען געקענט מיינען. יא, א קשיא אין מושגים דארף בלייבן דארטן, ס'קען פארענטפערט ווערן אויך אין די מושגים, אבער קשיא, כ'מיין מושגים און מציאות, זענען נישט דווקא געקניפט און געבינדן, נישט אייביג. די זעלבע זאך מיט לאגיק, אז א זאך דארף שטימען, אויסגעהאלטן זיין לויט קאמאן סענס, לויטן שכל הישר, האט נישט דאס לעצטע ווארט. עס האט נישט דאס לעצטע ווארט נישט אין אידישקייט, און עס האט נישט דאס לעצטע ווארט אויך נישט אינעם מציאות. דאס זעען מיר אונז קלאר. און די אמת איז אז די גאנצע זאך אז מען קוקט אן די וועלט מיט לאגישע ברילן, ס'הייסט א אז כדי אז א זאך זאל זיין אמת דארף עס שטימען מיטן שכל, דאס איז א זאך וואס די גריכן, יענע גריכישע פילאזאפן פון דעמאלטס, זיי האבן עס אריינגעברענגט אין די וועלט, דארטן איז די רעיון געבוירן געווארן, און היות די גריכן האבן געהאט א ריזיגע השפעה, זיי האבן געהאט איינגענומען א ריזיגע חלק פון די וועלט, און די גריכן האבן אויך געהאט א נטיה אז ווען זיי האבן איינגענומען א פלאץ האט יענע פלאץ, יענע באפעלקערונג אויך געמוזט אננעמען זייער וועג פון לעבן, זייער וועג פון טראכטן, אלעס, אלעס וואס די גריכן האבן מיט זיך פארגעשטעלט, האבן געדארפט, האבן יענע מענטשן וועם זיי האבן איינגענומען געדארפט אננעמען. אונז ווייסן מיר דאס פון נס חנוכה, אונז האבן עס געשפירט אויף די אייגענע הויט. אונז זעמיר נישט געווען דעמאלטס די איינציגע קרבנות, גאנץ גאנצע מלכות יוון, די גאנצע גריכישע אימפעריע האט געדארפט דורכגיין דאס וואס אונז זעמיר דורכגעגאנגען, אונז האמיר זיך נאר קעגנגעשטעלט, ווייל ביי אונז איז עס, האט עס נישט נאר געמיינט אזוי, ביי אנדערע פעלקער האט עס געמיינט אוועקווארפן די עבודה זרה און שטאטס דעם גיין דינען יענע עבודה זרה, שטאטס בויען לויט דעם מוסטער האט מען געדארפט בויען אויף אן אנדערן מוסטער, שטאטס רעדן די שפראך האט מען געדארפט רעדן די גריכישע שפראך. ביי אונז האט עס געמיינט דאס, עס האט געמיינט די יסוד, עס האט געמיינט אונזער קיום, ווער אונז זעמיר, עס האט געמיינט אויפגעבן די תורה, און אויף דעם זעמיר נישט געווען גרייט מוותר צו זיין. איז די איינע פון די זאכן וואס די גריכן האבן אראפגעברענגט אויף די וועלט און נאכדעם פארשפרייט ווייטער אויף די גאנצע וועלט וואס איז געבליבן דערמיט, עכ"פ אין די אין די מערב וועלט איז עס אזוי היינט, עס איז נישט איבעראל נאך אין געוויסע חלקים פון די וועלט איז נאך היינט נישט אזוי, אבער אין די מערב וועלט ווי כמעט אלע פון אונז וואוינען איז עס אזוי אז אלעס וואס דארף שטימען, אויב ס'שטימט נישט איז עס נישט אמת, אבער אויב איז עפעס נישט אמת איז עס, די הנחה. ס'נישט, נישט יעדע זאך איז לאגיש אויסגעהאלטן, נישט יעדע מציאות שטימט מיט לאגיק. די מציאות איז סאך גרעסער ווי לאגיק איז א חלק פונעם מציאות, א חלק, ס'איז א געוויסע אופן פון טראכטן, א געוויסע אופן פון פון עקספיריענסינג די וועלט, פון זיך פון זיך קאנעקטן מיט זאכן, פון צאמשטעלן, פון חיבור און פון פירוק, אבער ס'איז נישט דאס לעצטע ווארט, ס'איז נישט די קעסטל אין וואס די גאנצע מציאות דארף אריינגיין, פארקערט, דאס איז א קעסטל אין א מציאות וואס איז סאך גרעסער ווי דעם. איינמאל מען גייט צו צו זאכן מיט אזא בליק, נאך אזא הנחה, ווערט עס אונז גרינגער, ווערן די קשיות נישט נאר גרינגער, נאר זיי ווערן נאך אינטערעסאנטער, דעמאלטס ווערן די קשיות געטריבן אמת'דיג פון נייגער, סתם פרובירן צו פארשטיין, ס'איז אינטערעסאנט צו פארשטיין וואס גייט דא פאר וויאזוי דאס איז געשען, אבער מען ווייסט סוף כל סוף אז מען קען נישט וויסן, סוף כל סוף וועט עס נישט שטימען, ס'וועט נישט שטימען ווייל די מציאות איז גרעסער פון די חשבונות וואס אונז קען מען מאכן. און דאס קען זיין פשט פון תכלית הידיעה שלא נדע. די די תכלית פון ידיעה, עס הייסט מען קען בלייבן מיט ידיעה, מען קען וועלן וויסן, מען קען פרובירן צו פארשטיין, עס איז אינטערעסאנט, וואס איז דאס, ווי אזוי ארבעט יענץ, פארוואס איז דאס, אבער וויסן א גאנצע צייט אז מען שפילט זיך נאר ארום, עס איז באפרידיגן די נייגער, זיך אנפילן מיט ידיעות אדער האבן מער א רייכערע און א פולערע עקספיריענס פון א געוויסע זאך, עס בעסער פארשטיין, בעסער פילן, האבן א בעסערע השגה וויאזוי מען קען מער אריינגיין אין דעם, אבער סוף כל סוף פארשטיין וועל איך נישט, סוף כל סוף וועט עס נישט שטימען, ס'וועט נישט שטימען ווייל ס'קען נישט שטימען, ווייל ס'איז גרעסער פון די כלים וואס איך אלס מענטש האב פון מאכן זאכן שטימען. ברכה און הצלחה.